בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף צדיק, מ'הייבט אן דף צדיק עמוד א', אויבן, מאי היא דרבי אושעיא, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען, די גמרא האט געברענגט א ברייתא, און אזוי אויך האט מען געזען די שיטה פון רבי, אז א מענטש וואס האט מקדיש געווען א קרבן פסח, קען פארקויפן געוויסע חלקים פון דעם פאר אנדערע מענטשן און די געלט וואס ער קריגט פאר דעם, גייט אויף חולין, ס'איז חולין'דיגע געלט, האט די גמרא געפרעגט וויאזוי ארבעט עס, סיי די געלט איז הקדש, סיי די קרבן פסח איז הקדש, איז ווען א מענטש קויפט מיט די הקדש'דיגע געלט א חלק פונעם קרבן פסח, אויף וואס גייט ארויף די הקדש, טייטש טאמער די געלט ווערט חולין דארף דאך די הקדש ארויפגיין אויף עפעס, די קרבן פסח איז דאך שוין הקדש, און אין הקדש חל על הקדש אזוי ארבעט עס, האמער געזען ס'איז דא צוויי צדדים וויאזוי מ'קען דאס ענטפערן, איין וועג קען מען זאגן אז די מענטש וואס איז מקדיש די קרבן פסח איז משייר אין דעם עפעס, ער לאט איבער א לאך אין דעם כאילו ער זאל קענען פארקויפן פון דעם געוויסע חלקים וואס די לאך די שיור איז חולין און פאר דעם קען ער עס פארקויפן און די געלט ווערט חולין אויף דעם גייט ארויף די קדושה און דער צווייטע וועג האמיר געזעהן קען מען לערנען אז דער מענטש וואס איז מקדיש די געלט איז משייר אין די געלט אז ווען ער וועט נוצן די געלט און געבן די געלט צום באלעבאס עט די געלט ווערן חולין האמיר געזעהן האט אביי געזאגט אז ווען נישט רבי אושעיא וואלט ער געלערנט ווי דער צווייטע צד אבער נאכדעם וואס אונז האמיר א רבי אושעיא וואס מ'האט נעכטן געזען, לערנט מען טאקע ווי די ערשטע צד, אז דער בעל הקרבן איז משייר א געוויסע חלק אינעם קרבן וואס דאס ווערט נישט הקדש כאילו, און ממילא דאס קען ער פארקויפן, און די קדושה פון די געלט גייט ארויף אויף דעם. זאגט יעצט די גמרא מאי היא דרבי אושעיא, וועלכע רבי אושעיא רעדט מען דא, אונז האבן עס נעכטן אויסגערעדט, דתנן, ווייל מ'האב געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין תמורה, נתן לה מוקדשין באתננה, טאמער איינער געבט פאר א זונה א הקדש א קדשים בהמה אלס שכר אויף די מעשה זנות, הרי אלו מותרין מעג מען זיך באנוצן מיט די בהמה וואס מען האט געגעבן א מתנה דא פארן זונה, אפילו אונז ווייס מען דאך שטייט אין פסוק אז א אתנן זונה א מתנה פאר א זונה טאר נישט זיין א קרבן, אבער דא וואס ער האט איר שוין געגעבן א בהמה וואס איז שוין הקדש, דעמאלטס מעג מען זיך באנוצן מיט דעם ס'איז נאכאלץ א קרבן, אבער, זאגט די משנה, עופות דחולין הרי אלו אסורין, טאמער ער געבט איר א עוף וואס איז חולין, איז דאס אוודאי טאר מען נישט יעצט מקדיש זיין אלס קרבן ווייל דאס איז א געהעריגע אתנן זונה, און די משנה לייגט דא צו, שהיה בדין, אז לכאורה וואלט מען געקענט דא מאכן א קל וחומר, ומה אם מוקדשין שהמום פוסל בהן, אין אתנן ומחיר חל עליהן, וואס טייטש כ'וואלט געקענט לכאורה מאכן א קל וחומר אז מה דאך קדשים, וואס ווען א בהמה וואס איז הקדש געשענט אין דעם א מום, טאר מען דאך עס נישט מקריב זיין, פון דעסט וועגן האבן מיר דאך יעצט געזען אין די משנה אז אתנן און מחיר איז נישט חל אויף א הקדש, מחיר מיינט מחיר כלב, ס'איז פונקט ווי אתנן זונה אז טאמער מ'טוישט אויף א בהמה מיט א הונט, שטייט אויך אין פסוק מען טאר עס נישט ניצן אלס קרבן, אבער על כל פנים, אפילו א בהמה וואס ווערט א בעל מום, טאר מען דאס נישט מקריב זיין, פון דעסט וועגן אז מען געבט עס פאר א זונה מעג מען עס יא מקריב זיין, און במילא לכאורה וואלט מען געקענט מאכן א קל וחומר אז עופות, א עוף וואס איז חולין שאין המום פוסל בהם, ביי עוף איז דאך נישט דא אזא זאך א מום, און וואלט מען געדארפט זאגן אינו דין שאין אתנן ומחיר חל עליהן, איז כל שכן אז ס'קען נישט זיין א אתנן, תלמוד לומר, דערפאר שטייט אין פסוק לכל נדר, דער פסוק זאגט לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה', און דער פסוק פירט אויס לכל נדר, וואס פון לכל נדר בין איך מרבה טאקע דער צווייטער דין פון די משנה, לרבות את העופות, אז א עוף, אפילו טאקע עס קען נישט ווערן א בעל מום, און טאמער עס דא א מום אין דעם איז עס ראוי צו זיין א קרבן, פון דעסט וועגן טאמער א מענטש נעמט א חולין'דיגע עוף און געט עס א אתנן זונה, טאר מען דאס נישט מקריב זיין אלס קרבן, ממילא פרעגט יעצט די גמרא, אפשר זאל מען יעצט זאגן פארקערט, קל וחומר למוקדשין מעתה, ס'טייטש אפשר זאל מען זאגן נאכדעם וואס כ'האב א לימוד, אז א עוף קען זיין א אתנן זונה, און טאמער מ'נעמט א חולין'דיגע עוף מ'געבט עס פאר א זונה טאר מען עס נישט מקריב זיין, מאך א קל וחומר אז מה עופות שאין מום פוסל בהם, אתנן ומחיר חל עליהן, מה דאך די עוף, וואס זעהסט דאך אז ס'קען נישט ווערן א בעל מום, פון דעסטוועגן קען עס ווערן אן אתנן, מוקדשין, כל שכן קדשים א בהמה וואס איז שוין הקדש, שהמום פוסל בהם וואס א מום איז יא פוסל ביי דעם אינו דין שאתנן ומחיר חל עליהן, איז כל שכן וואלט איך געדארפט זאגן אז אתנן זאל יא חל זיין אויף דעם אנדערש ווי די משנה, תלמוד לומר, פאר דעם דאס דרש'ט מען אויך פון א פסוק, שטייט אין פסוק לכל נדר, וואס פון לכל נדר לערנט מען ארויס, פרט לנדור, אז די איסור פון אתנן איז נאר אויף א בהמה וואס איז חולין, אבער טאמער עס איז שוין נדור, מען האט עס שוין מקדיש געווען און מען געבט יעצט פאר א זונה ווערט עס נישט אויס קרבן, ס'איז נאך אלץ א גוטע קרבן, און ממילא פרעגט יעצט די גמרא, אלא טעמא דכתב רחמנא נדר, זעה איך אז איך דארף דא האבן א לימוד שטייט נדר, וואס פון נדר לערן איך ארויס אז א בהמה וואס איז שוין הקדש קען נישט ווערן א אתנן, און אן די לימוד, הא לאו הכי, אן די לימוד הוה אמינא, מוקדשין חל איסור אתנן עליהן, אן די לימוד וואלט איך עפעס געזאגט אז א הקדש זאל יא חל זיין אויף דעם אתנן? פארוואס? והא אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, וואס טייטש פון די סברה אליין וואלט מען געדארפט זאגן אז א קרבן וואס איז הקדש קען נישט ווערן א אתנן, ווייל ווי אזוי זאל עס ווערן א אתנן, ס'איז דאך נישט זיינס, דער מענטש וואס נעמט א הקדש'דיגע קרבן און געבט עס פארן זונה, געבט ער נישט זיינס א זאך, ער געבט א הקדש'דיגע זאך, ס'באלאנגט פארן באשעפער, איז וואס וואלט בכלל געווען דא די הוה אמינא צו זאגן ס'ווערט אן אתנן? נאר וואס דען, אמר רבי אושעיא, דערפאר זאגט רבי אושעיא בממנה זונה על פסחו ורבי היא, אז ס'רעדט זיך טאקע ביי קרבן פסח, וואס די קרבן פסח געט ער פארן זונה, וואס דעמאלטס, כשיטת רבי, וואס רבי האלט, אזוי ווי מ'עט שוין זעהן, אז ווען א מענטש איז מקדיש א קרבן פסח איז ער משייר אין אים א געוויסע חלק פאר זיך ער זאל עס קענען פארקויפן די געלט זאל ווערן חולין, ממילא די חלק האט ער געגעבן פארן זונה, און דערפאר וואלט יא געווען א הוה אמינא ווען נישט די פסוק צו זאגן אז ס'זאל ווערן אן אתנן זונה. זאגט יעצט די גמרא, מאי רבי, ווי איז די שיטה פון רבי? דתניא, ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא. די ברייתא זאגט, שטייט אין פסוק, אם ימעט הבית מהיות משה, דרש'ט מען די פסוק, אם ימעט הבית, טאמער איינער האט נישט גענוג געלט אויף צו קויפן זאכן וואס מען דארף האבן פארן קרבן פסח, איז מהיות משה, החייהו משה, וואס טייטשט, פארקויף געוויסע חלקים פונעם שה פאר אנדערע מענטשן, און מיט די געלט קענסטו קויפן פארן צרכי פסח, מכדי אכילה ולא מכדי מקח, קענסט קויפן פאר דעם זאכן וואס מען דארף אויף צו עסן דעם קרבן פסח, למשל האלץ צו בראטן דעם קרבן פסח אזעלכע סארט זאכן קענסטו נוצן די געלט, אבער מען טאר נישט נוצן די געלט אויף סתם צו מאכן מקח וממכר צו מאכן סחורה, רבי אומר, רבי קריגט זיך, און רבי זאגט אף מכדי מקח, מען קען נוצן די געלט אויף וואס מען וויל, שאם אין לו, ווייל טאמער איינער האט נישט קיין געלט ממנה אחרים על פסחו ועל חגיגתו ומעות שבידו חולין, די געלט איז געהעריגע חולין, און רבי איז מסביר קלאר די טעם פארוואס, שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהן, וואס טייטש אז ווען מען איז מקדיש דעם קרבן פסח איז מען משייר אין דעם א געוויסע חלק אזוי ווי די ערשטע צד, און מילא די געלט וואס מען קריגט דא אויפן קרבן פסח, ווערט נתחלל אויף די חלק וואס מ'האט משייר געווען און די געלט איז געהעריג חולין. זאגט יעצט אבער די גמרא אז ס'איז דא בעצם א מחלוקת אמוראים וואס איז די מחלוקת דא פון רבי און די תנא קמא רבה ורב זירא חד אמר בעצים לצלייתו כולי עלמא לא פליגי דכיון דתקנתא דפסח הוא כגופא דפסח דמי וואס טייטש אוודאי איז יעדער מודה אז די געלט וואס מען קריגט ווען מען פארקויפט געוויסע חלקים פונעם קרבן פסח איז אוודאי מעג מען נוצן די געלט אויף צו קויפן האלץ צו בראטן דעם קרבן פסח ווייל ס'איז ממש א חלק פונעם קרבן פסח מ'דארף נישט קיין לימוד אויף דעם כי פליגי אויף וואס איז די מחלוקת במצה ומרור? אויף מצה און מרור וואס דאס איז בעצם א חלק פונעם קרבן פסח פון איין זייט פון די צווייטע זייט איז נישט א דירעקטע חלק פונעם קרבן פסח רבנן סברי הא אכילה אחריתי די חכמים האלטן די תנא קמא האלט דאס א באזונדערע אכילה און במילא קען מען נישט נוצן די געלט אויף צו קויפן מצה און מרור ורבי סבר רבי האלט כיון דהכשירו דפסח הוא כגופא דפסח דמי, היות וואס מען דארף דאך עסן דעם קרבן פסח על מצות ומרורים יאכלוהו, צוזאמען מיט מצה און מרור, מילא הייסט עס יא א חלק פונעם קרבן פסח. אזוי לערנט איין אמורא די מחלוקת פון די תנא קמא און רבי, וואס לויט די אמורא איז אוודאי האלט נישט רבי אז ס'ווערט דא א חלק פונעם קרבן פסח חולין און אויף דעם ווערט די געלט נתחלל, ווייל רבי לויט די שיטה איז אויך מודה מען קען נישט ממש נוצן די געלט אויף חולין. אבער וחד אמר, די צווייטע מאן דאמר זאגט אזוי ווי אונז האבן געלערנט אז במצה ומרור נמי כולי עלמא לא פליגי, יעדער איז מסכים אז מצה ומרור קען מען אויך קויפן, דכתיב וואס שטייט אין פסוק על מצות ומרורים יאכלוהו, דכיון דמכשירין דפסח נינהו כפסח דמי, תנא קמא איז אויך מודה אז מיט די געלט קען מען קויפן מצה ומרור, כי פליגי ווען איז די מחלוקת, ליקח בו חלוק, ליקח בו טלית, סתם צו קויפן א קלייד א בגד א טלית, דארט איז די מחלוקת רבנן סברי מהיות משה אמר רחמנא החייהו לשה, פון דעם שטייט מהיות משה איז משמע אז עס דארף האבן א שייכות צום שה, און במילא איז אוודאי האלץ אדער מצה און מרור עפעס האט א שייכות צום קרבן פסח, ורבי סבר רבי דרשנט אנדערש די פסוק, רבי דרשנט החייה עצמך משה, ס'טייטש קענסט אליין פאר די אייגענע זאכן קענסטו נוצן די געלט וואס דו קריגסט ווען דו פארקויפסט א חלק פונעם שה, אזוי ווי מען האט געשמועסט, אזוי ווי רבי אושעיא האט געדרשנט אז רבי האלט טאקע אז א געוויסע חלק פונעם שה איז חולין און דאס איז מען מחלל, ס'טייטש די קדושה פון די געלט גייט אויף דעם, און ממילא איז די געלט אויך יעצט חולין, קען מען עס ניצן אויף וואס מען וויל, זאגט אונזער גמרא אבער, אלא לאביי דאמר, און לויט אביי, וואס נעכטן האבן מיר דאך געזען אז אביי האט געזאגט אז ווען נישט ר' אוישי' וואלט מסביר געווען די טעם פון רבי'ן לויטן ערשטן צד, אז דער בעל הבית איז משייר דא א חלק אינעם קרבן, וואלט איך אביי געזאגט אז אוודאי איז נישט דער בעל הבית דער וואס איז משייר דא א חלק אינעם קרבן, נאר דער וואס איז מקדיש די געלט איז משייר א חלק אינעם געלט, און ממילא פרעגט די גמרא, וויאזוי שטימט עס מיט די לשון פון רבי, אלא לאביי דאמר אי לאו דאוקמה ר' אושעיא לההיא בממנה זונה על פסחו ורבי, אז ווען נישט ר' אושעיא זעצט דארט איין די משנה אין תמורה אז בממנה זונה על פסחו כשיטת רבי, הוה מוקמינא לה וואלט אביי אליין אוודאי געזאגט ס'איז נישט רבי, און אביי וואלט עס איינגעזעצט בקדשים קלים אליבא דר' יוסי הגלילי דאמר קדשים קלים ממון בעלים ווי מ'האט נעכטן געזען, אבל בפסח, אבער לויט אביי, ביי קרבן פסח, האלט רבי אויכעט לא משייר איניש, אז א מענטש דער בעל הבית איז נישט משייר אין די קדושה פון די בהמה, נאר וואס דען, דער וואס קויפט איז משייר אין די געלט, אויב אזוי איז שווער די לשון פון רבי, ווייל ווי מען האט יעצט געזען רבי זאגט קלאר אין די ברייתא, הא קתני בהדיא, שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהן, אז די סיבה פארוואס די געלט איז חולין, ווייל דער וואס איז מקדיש די קרבן פסח איז עס מקדיש מיט אזא תנאי, ווייל ער איז משייר דא א חלק אינעם קרבן, זעהן מיר בפירוש אז רבי זאגט ווי די ערשטע צד און נישט ווי די צווייטע צד, ענטפערט די גמרא אימא, אוודאי דארף מען גורס זיין לויט אביי אז וואס האט רבי געזאגט, רבי האט געזאגט שעל מנת כן הקדישו ישראל מעות פסחיהן, אז נישט פשט דער וואס איז מקדיש די קרבן איז משייר עפעס אין דעם קרבן, נאר על מנת כן האבן כלל ישראל מקדיש געווען די געלט פונעם קרבן פסח, וואס טייטש דער איד וואס קויפט דא א חלק פון קרבן פסח, ער האט משייר געווען די געלט אז די געלט זאל קענען ווערן חולין, אבער נישט ווי די ערשטע צד, זאגט די הייליגע משנה, איז די קומעדיגע משנה גייט דן זיין לגבי כל מיני מענטשן וואס ערב פסח זענען זיי נאך טמא אבער ביינאכט, ס'טייטש ביינאכט ווען מען עסט דעם קרבן פסח וועלן זיי זיין ריין, צו מען מעג פאר זיי שעכטן דעם קרבן פסח צו נישט, זאגט די משנה, זב שראה שתי ראיות, א זב וואס האט געזען צוויי ראיות, וואס טייטש ער איז א זב יעצט אויף זיבן טעג, אונז ווייס מען א זב וואס זעט איין ראיה איז נאר טמא אויף איין טאג אבער א זב וואס זעט צוויי ראיות איז א געהעריגע זב און ער דארף ווארטן זיבן טעג, שבעה נקיים, די זיבעטע טאג גייט ער און ער טובל'ט זיך, און ביינאכט ביי הערב שמש ווערט ער ריין, איז דער זב וואס האט געזען צוויי ראיות שוחטין עליו בשביעי, קען מען שעכטן אויף אים דעם קרבן פסח די זיבעטע טאג, ס'טייטש טאמער ערב פסח געפאלט אין זיין זיבעטע טאג, היות וואס ביינאכט גייט ער זיין ריין, שעכט מען אויף אים דעם קרבן פסח. וואס איז טאמער ראה שלש, א זב וואס זעט דריי ראיות, איז חוץ פון דעם וואס די זיבעטע טאג טובל'ט ער זיך און ביינאכט איז ער ריין איז ער נאך אלץ נאך נישט אינגאנצן ריין ווילאנג ער ברענגט נישט זיין קרבנות, און נאר די נעקסטע טאג די אכטע טאג ברענגט ער זיין קרבנות און ערשט נאכדעם איז ער ריין, איז ביי אים זאגט די משנה, שוחטין עליו בשמיני שלו, איז די אכטע טאג שעכט מען פאר אים דעם קרבן פסח, ס'טייטש טאמער זיין אכטע טאג געפאלט ערב פסח, אפילו ער האט נאכנישט געברענגט זיינע קרבנות, שעכט מען פאר אים דעם קרבן פסח, פארוואס? ווייל ער קען ברענגען די קרבנות נאכדעם. זאגט די משנה ווייטער, שומרת יום כנגד יום, א פרוי האבן מיר אויך געזען וואס זעט א זיבה, איז די דין איז טאמער זי זעט איין טאג א זיבה, איז נאר די נעקסטע טאג דארף זי וואטשן אז זאל גארנישט זען, און זי טובל'ט זיך די נעקסטע טאג, און ביינאכט ביי הערב שמש איז זי אינגאנצן ריין, איז דא רעדט מען טאקע אז דער צווייטע טאג, דער טאג נאך וואס זי האט געזען די זיבה, איז ערב פסח, איז שוחטין עליה בשני שלה, איז יענע טאג מעג מען שעכטן פאר איר די קרבן פסח היות וואס ביינאכט עט זי עס קענען עסן, וואס איז אבער טאמער ראתה שני ימים, זי האט געזען צוויי טעג, וואס די דריטע טאג דארף זי האלטן ריין, איז אויכעט שוחטין עליה בשלישי, איז די דריטע טאג, וואס טייטש די טאג וואס זי דארף האלטן ריין היות וואס ביינאכט גייט זי זיין אינגאנצן ריין, שעכט מען פאר איר די קרבן פסח, אבער והזבה, הזבה מיינט א זבה גדולה, וואס האט געזען דריי טעג, וואס ביי איר איז דער דין זי דארף האלטן שבעה נקיים, ובנוסף צו דעם, נאך זי האט געהאלטן שבעה נקיים, זי טובל'ט זיך, ביינאכט ביי הערב שמש האט זיך נאכאלץ נישט געענדיגט, די נעקסטע טאג דארף זי ברענגען קרבנות, די אכטע טאג, איז ביי איר טאקע שוחטין עליה בשמיני, שעכט מען אויף איר די קרבן פסח די אכטע טאג אפילו זי האט נאכנישט געברענגט קיין קרבנות, פארוואס? ווייל זי קען נאך ברענגען קרבנות און זי וועט קענען ביינאכט עסן. זאגט יעצט די הייליגע גמרא, די גמרא ברענגט יעצט א מחלוקת אמוראים אין די משנה, צו די אלע דינים פון די משנה רעדט זיך נאכדעם וואס זיי האבן זיך גע'טובל'ט, אדער אפילו פאר זיי האבן זיך גע'טובל'ט. זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון רב, שוחטין וזורקין על טבול יום ומחוסר כפורים, ואין שוחטין וזורקין על טמא שרץ. זאגט רב אזוי, די דין פון די משנה, וואס מ'האט געזען אז א זב שראה שתי ראיות שוחטין עליו בשביעי, אז א זב וואס האט געזען צוויי ראיות וואס די דין איז אז די זיבעטע טאג פון זיין שבעה נקיים טובל'ט ער זיך און ביינאכט איז ער ריין, איז נאכדעם וואס ער האט זיך געטובל'ט ווערט ער גערופן א טבול יום, אויף א טבול יום זאגט רב שעכט מען טאקע דעם קרבן פסח, די זעלבע זאך א מחוסר כפורים, מחוסר כפורים איז למשל א זב וואס האט געזען דריי ראיות וואס ער דארף שוין ברענגן קרבנות, איז די אכטע טאג נאכדעם וואס ער האט זיך געטובלט, הייסט ער א מחוסר כפורים, ער דארף נאר ברענגן קרבנות, איז פאר אים אויכעט, אויף אים מעג מען שעכטן דעם קרבן פסח, אבער זאגט רב א טמא שרץ, איינער וואס איז פשוט טמא געווארן פון א שרץ, וואס די דין מיט אים איז ער דארף זיך טובל'ן, און נאכדעם ביינאכט איז ער ריין, איז טאמער האט זיך נישט געטובלט, סטייטש טאמער האט זיך געטובלט הייסט עס שוין ווייטער א טבול יום, טאמער האט זיך אבער נישט גע'טובל'ט, זאגט רב, אויף אים שעכט מען נישט דעם קרבן פסח. זאגט די גמרא ועולא אמר, עולא קריגט זיך אויף רב, און עולא זאגט, אף שוחטין וזורקין על טמא שרץ, אז איינער וואס גייט זיין ריין היינט נאכט, ער דארף זיך אבער נאך טובל'ען, סטייטש פאר'ן טבילה, שעכט מען אויך דעם קרבן פסח. זאגט די גמרא יעצט, די גמרא איז מסביר די צוויי טעמים, לרב מאי שנא טבול יום, דחזי לאורתא, טמא שרץ נמי חזי לאורתא, סטייטש פארוואס דווקא איינער וואס האט זיך גע'טובל'ט שעכט מען פאר אים דעם קרבן פסח, אפילו איינער וואס האט זיך נישט גע'טובל'ט, ער קען דאך זיך טובל'ען, ער וועט זיך טובל'ען, ער וועט דאך קענען היינט נאכט עסן דעם קרבן פסח, ענטפערט די גמרא ניין, מחוסר טבילה, ווי נישט ווי ער האט זיך נאכנישט גע'טובל'ט, זאגט אבער די גמרא איך פארשטיי נישט, טבול יום נמי מחוסר הערב שמש, דער וואס האט זיך יא גע'טובל'ט איז אויך נאכנישט ריין, ער דארף דאך ווארטן אויף ביינאכט, איז די גאנצע נקודה איז אז ער וועט זיין גרייט ביינאכט, נו שוין, ער וועט זיך טובל'ען און זיין גרייט ביינאכט, דער אנדערער דארף פשוט צו ווארטן ביז צום נאכט, אבער ביידע זענען דאך נישט טהור, זאגט די גמרא, ניין, ס'איז אנדערש, שמשא ממילא ערבא, די זון גייט אונטער פון זיך אליין מ'דארף גארנישט טון, ממילא האלט רב טא ווען איינער דארף זיך נאך טובל'ען, אויף אים קען מען נישט ברענגען א קרבן פסח ווייל קען זיין ער וועט זיך נישט טובל'ען, אבער איינער וואס דארף סך הכל ווארטן אויף ביינאכט, די נאכט וועט קומען מיט אים צו אן אים, און במילא אויף אזא איד קען מען ברענגען א קרבן פסח. פרעגט אבער די גמרא אויף די צווייטע זאך וואס רב האט געזאגט, מחוסר כיפורים נמי הא מחוסר כפרה, וואס טוט זיך מיט מחוסר כיפורים? דער מחוסר כיפורים האט זיך שוין געטובל'ט נעכטן, היינט דארף ער ברענגען זיין קרבנות, דא רעדט מען ער האט נאכנישט געברענגט זיין קרבנות, און וואס עפעס מעג מען שעכטן אויף אים א קרבן פסח, קען זיין ער וועט נישט ברענגען די קרבנות, ענטפערט די גמרא אז רב רעדט טאקע שקינו בידו, אז ער האלט זיינע קינים, די פייגלעך, די קרבנות האלט ער אין די הענט, און במילא הייסט נישט אז פעלט אויס זאל נאך עפעס טוהן, ווייל די קרבנות גייט מען אוודאי מקריב זיין. פרעגט אבער די גמרא טמא שרץ נמי הרי מקווה לפניו, אויב דיין תירוץ איז אז ער האלט די קרבנות אין די הענט, איז א טמא שרץ אויכעט, ער שטייט לעבן א מקווה, וואס טייטש ער קען זיך אויך טובל'ען ווען ער וויל, און פארוואס דא פארשטייסטו ביי א מחוסר כיפורים פארשטייסטו אז ער מען קען ברענגען א קרבן פסח פאר אים, און ביי א טמא שרץ זאגסטו מ'קען נישט ווייל ער דארף זיך נאך טובל'ען, זאגט די גמרא ניין, ווייל דער טמא שרץ וואס דארף זיך נאך טובל'ען דילמא פשע, קען זיין ער העט זיין א פושע ער העט זיך דווקא נישט טובל'ען, העט ער נישט קענען עסן די קרבן פסח היינט נאכט, און ממילא אויף אים קען מען נישט ברענגען א קרבן פסח, זאגט די גמרא אי הכי מחוסר כיפורים נמי דילמא פשע, אפילו דער וואס האלט די קרבנות אין הענט קען זיין אז ער העט נישט מקריב זיין די קרבנות צום סוף, העט ער אויך נישט זיין ראוי צו עסן דעם קרבן פסח היינט נאכט, און פארוואס דארט לאזט רב יא שעכטן דעם קרבן פסח? ענטפערט די גמרא, רב רעדט זיך דער ציור פון מחוסר כיפורים רעדט זיך כגון דמסרינהו לבית דין אז ער האט איבערגעגעבן די געלט פאר בית דין ס'טייטש א בית דין פון כהנים ווי מ'העט שוין זעהן וכדרב שמעיה דאמר חזקה אין בית דין של כהנים עומדים משם עד שיכלו מעות שבשופרות רב שמעיה האלט אז ס'איז געווען אזעלכע שופרות אין בית המקדש אז איינער געדארפט ברענגען קרבנות פייגלעך א מחוסר כיפורים האט דארט אריינגעלייגט געלט און די כהנים האבן מיט די געלט געקויפט פייגלעך און געשאכטן געטון די עבודה מיט דעם און ר' שמעיה זאגט אז ס'איז א חזקה אז די כהנים האבן יעדן טאג אויפגעפאסט אז דער גאנצער שופר זיין ליידיג וואס טייטש אז די גאנצע געלט וואס איז אנגעקומען היינט זאל מען אוודאי זעהן צו קויפן היינט די קרבנות און עס היינט מקריב זיין, און ממילא אז ס'דא אזא חזקה קומט אויס אזוי, א מחוסר כיפורים וואס האט שוין אריינגעשטעלט דארט געלט אינעם שופר אין בית המקדש, קומט אויס ס'איז זיכער אז זיין קרבן גייט מען מקריב זיין, אזא סארט איד מעג מען שעכטן דעם קרבן פסח ווייל ביינאכט העט ער עס קענען עסן, אבער א טמא שרץ וואס דארף זיך נאך טובל'ען, האלט רב ווייל ס'איז נישט זיכער ער העט זיך טובל'ען ווייל קען זיין ער העט זיין א פושע און זיך נישט טובל'ען קען זיין ער העט נישט קענען עסן היינט נאכט, איז פאר אזא איד ברענגט מען נישט דעם קרבן פסח. פרעגט אבער די גמרא יעצט, ולרב, מדאורייתא מיחזא חזי, ורבנן הוא דגזרו ביה. ס'טייטש די גמרא פארשטייט אז אוודאי לויט רב אפילו דער טמא שרץ מדאורייתא אוודאי קען מען יא ברענגען דעם קרבן פסח, נאר די חכמים האבן געמאכט א גזירה, טאמער העט ער פושע זיין זיך נישט טובל'ן פארדעם לאזט מען אים נישט ברענגען דעם קרבן פסח. אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא אלמה אמר רב, מטמאין אחד מהן בשרץ, אונז האבן געזען דף פ' אז טאמער כלל ישראל איז צוטיילט פופציג פראצענט פופציג פראצענט, וואס טייטש פופציג פראצענט זענען טמא פופציג פראצענט זענען טהור, נעמט מען א טהור'ע מענטש, מ'איז אים מטמא מיט א שרץ, אזוי איז רוב כלל ישראל טמא, קען מען מקריב זיין דעם פסח בטומאה, און אויף דעם פרעגט די גמרא, וואס עפעס? טאמער רב האלט אז דאס אז א טמא שרץ איז נישט מקריב קיין קרבן פסח איז סך הכל א דרבנן'דיגע דין, קומט אויס מדאורייתא בעצם וואלט ער יא געדארפט היינט מקריב זיין זיין קרבן פסח, אויב אזוי וואס העלפט אז מ'איז מטמא דא א מענטש מיט א טומאת שרץ, מדאורייתא דארף ער דאך היינט מקריב זיין, און ווען איך זאג אז רוב ציבור איז טמא איז פשט רוב ציבור איז טמא מיט אזא סארט טומאה אז זיי דארפן ברענגען א פסח שני, אבער אזא איד וואס בעצם מדאורייתא וואלט געקענט ברענגען א פסח ראשון אזוי ווי דא, קען נישט ברענגן קיין פסח שני, העלפט נישט אז מ'איז מטמא א איד א טומאת שרץ, און וואס איז די פאטענט פון רב? אלא נאר און במילא ציט די גמרא צוריק וואס די גמרא האט געמיינט, אוודאי דארף מען זאגן זאגט די גמרא לרב מדאורייתא נמי לא חזי, אז לויט רב איז אפילו מן התורה אז אזא איד קען נישט ברענגען א קרבן פסח, פארוואס דכתיב, ער לערנט ארויס אין א פסוק, שטייט אין פסוק איש איש כי יהיה טמא לנפש, וואס די פסוק זאגט דארט אז טאמער איינער איז א טמא לנפש איז א טמא מת, דארף ער ברענגען דעם פסח שני, יעצט לכאורה זאגט רב מי לא עסקינן שחל שביעי שלו להיות בערב פסח, דהיינו טומאת שרץ, ואמר רחמנא נדחה, וואס טייטש ווען די תורה זאגט אז א מענטש איז א טמא מת דארף ער ברענגען א פסח שני, איז לכאורה נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז די ערשטע טאג א טמא מת טייטש א טמא מת דארף דאך ווארטן זיבן טאג, און מען דארף אים אנשפריצן מיט אפר פרה אדומה אין די דריטע טאג און די זיבעטע טאג און אזוי ווערט ער ריין. יעצט די תורה זאגט נישט ווי דער טמא מת האלט, איז לכאורה משמע אז אפילו איינער וואס א טמא מת אין די זיבעטע טאג, וואס טייטש ער האלט שוין יעצט די לעצטע טאג און היינט נאכט גייט ער זיין ריין, פון דעסוועגן זאגט די תורה ער זאל ברענגען א פסח שני, איז א ראיה פון דעם אז דער דין איז מן התורה געזאגט געווארן, זאגט די גמרא וכי תימא ממאי דהכי, ווער זאגט דיך טאקע אז די תורה גייט אויכט ארויף אויף איינער וואס האלט די זיבעטע טאג, זאגט די גמרא ווייל רב האלט סבר לה כרבי יצחק דאמר טמאי מת מצוה היו שחל שביעי שלהם להיות בערב פסח, ווייל רב האלט ווי רבי יצחק, וואס רבי יצחק זאגט די מענטשן דארט אין די מדבר וואס זענען געקומען צו משה און געזאגט אונז זעמער טמא, און אונז קען מען נישט מקריב זיין דעם פסח ראשון וואס זאל מען טון און אויף דעם האט משה רבינו געגעבן די פסח שני, דאס איז אזעלכע סארט אידן וואס זענען געווען טמאי מת מצוה, וואס טייטש זענען געווען א טמא מת פאר איינער פון זייער ז' קרובים, וואס ס'איז געווען טאקע די זיבעטע טאג, און ער לערנט ארויס פון א פסוק אז ס'איז טאקע דייקא געווען די זיבעטע טאג שנאמר וואס שטייט אין פסוק ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא איז משמע ביום ההוא הוא דאינן יכולין לעשות אבל למחר יכולין לעשות נאר יענע טאג האבן זיי נישט געקענט מאכן די נעקסטע טאג וואלטן זיי שוין יא געקענט מאכן ס'וואלט שוין געווען די אכטע טאג ואמר רחמנא נידחה און פון דעסטוועגן זאגט די תורה אז זאל מאכן א פסח שני, און במילא זעהן מיר אז רב האלט א לימוד פון א פסוק אז איינער וואס איז די לעצטע טאג פון זיין טומאה און ער האט זיך נאך נישט געטובל'ט איז אזא סארט איד מדאורייתא איז פטור פון צו ברענגען א פסח שני, אבער טאמער מ'האט זיך יא געטובל'ט ווי תוס' שמועסט דא אויס גייט עס נישט אריין אין די פסוק ווייל פון דעם שטייט דא אין פסוק איש איש כי יהיה טמא לנפש איז משמע ער דארף ממש האבן א שייכות מיט די טומאה, נאכדעם וואס מען טובל'ט זיך איז שוין א אנדערע זאך אינגאנצן, מילא נאכדעם וואס איינער טובל'ט זיך איז אוודאי רב אויך מודה אז מען קען פאר אים מקריב זיין א קרבן פסח אבער פאר'ן טבילה איז א דאורייתא'דיגע דין. פרעגט אבער די גמרא פון אונזער משנה, תנן, ביי אונזער משנה האבן מיר געזען זב שראה שתי ראיות שוחטין עליו בשביעי, אז א זב וואס האט געזען צוויי ראיות שעכט מען אויף אים דעם קרבן פסח די זיבעטע טאג, פון זיינע שבעה נקיים, מאי לאו, לכאורה רעדט זיך די משנה דלא טבל, אז די איד האט זיך נישט גע'טובל'ט, ושמע מינה שוחטין וזורקין על טמא שרץ, אפילו ער האט זיך נישט גע'טובל'ט, מעג מען אויף אים שחט'ן דעם קרבן פסח, זאגט די גמרא לא, דטבל די משנה רעדט זיך טאקע אז ער האט זיך יא גע'טובל'ט, איי פרעגט די גמרא אי טבל, מאי קא משמע לן, טאמער ס'רעדט זיך טאקע א איד וואס האט זיך גע'טובל'ט, און ער האלט יעצט די לעצטע טאג, סך הכל וואס ער דארף דא ווארטן אויף הערב שמש, איז אוודאי קען מען פאר אים שעכטן דעם קרבן פסח וואס די חידוש? זאגט די גמרא קא משמע לן די חידוש איז, דאף על גב דמחוסר הערב שמש דשמשא ממילא ערבא, וואס טייטש אפילו טאקע דער איז א מחוסר הערב שמש, אבער פון דעסטוועגן היות וואס די זון קומט אונטער פון זיך, מען דארף נישט איינער זאל עפעס טוהן דא, איז פאר דעם פאר אזא איד איז מען אוודאי מקריב דעם קרבן פסח ווייל ער האט גארנישט צו טוהן מה שאין כן א איד וואס דארף זיך נאך טובל'ן, אויף דעם האבן מיר געזען לערנט מען ארויס פון א פסוק אויף אים קען מען נישט מקריב זיין דעם קרבן פסח, זאגט די גמרא הכי נמי מסתברא, די גמרא וויל יעצט א ראיה ברענגען פון די משנה אז ס'רעדט זיך טאקע ביי א איד וואס האט זיך שוין גע'טובל'ט, ווייל מדקתני סיפא פון דעם וואס שטייט אין די סיפא פון די משנה אז ראה שלש ראיות, א זב וואס האט געזען דריי ראיות איז ער דארף שוין ברענגען א קרבן, שוחטין עליו בשמיני איז די אכטע טאג, שעכט מען פאר אים דעם קרבן פסח אפילו פאר ער האט געברענגט דעם קרבן, זאגט די גמרא אי אמרת בשלמא זב שראה שתי ראיות שוחטין עליו בשביעי דטבל, גאנץ גוט טאמער דו זאגסט אז דאס וואס שטייט אין די רישא פון די משנה, אז א זב בעל שתי ראיות ברענגט מען פאר אים א קרבן פסח, רעדט זיך טאקע באופן נאכדעם וואס ער האט זיך געטובל'ט, איצטריך, פארדעם דארף די משנה אויך זאגן, וואס טוט זיך מיט א זב בעל שלש ראיות ס'ער דארף ברענגען א קרבן, זאגט די משנה אז ער, די אכטע טאג קען ער ברענגען דעם קרבן פסח, אפילו ער איז נאך א מחוסר כפרה, פארוואס, וואס איז די חידוש, ווייל סלקא דעתך אמינא איך וואלט ווען געמיינט, אז ראה שתי ראיות בשביעי הוא דלא מחוסר מעשה, אז דווקא איינער וואס האט געזען צוויי ראיות, וואס ער דארף סך הכל ווארטן זיבן טאג, און די זיבעטע טאג נאכדעם וואס ער האט זיך גע'טובל'ט, ער דארף ווארטן אויף הערב שמש וואס הערב שמש געשענט פון זיך פאר אזא איד ברענגט מען א קרבן פסח, אבער איך וואלט ווען געזאגט אבל ראה שלש, איינער וואס האט שוין געזען דריי ראיות, בשמיני אין זיין אכטע טאג, וואס ער דארף שוין עפעס טון, דמחוסר מעשה, מחוסר כפרה, ער דארף דאך דא ברענגען נאך זיין קרבנות, לא איז פאר אים קען מען נישט שעכטן דעם קרבן פסח, קא משמע לן, פאר דעם זאגט אונז אונזער משנה, אז דאף על גב דמחוסר כפרה שוחטין וזורקין עליו, אז אפילו טאקע ער דארף ברענגען קרבנות, פונדעסטוועגן אזוי ווי מ'האט פריערט געשמועסט, ער האט שוין געברענגט דאס געלט, און עס ליגט שוין אין בית המקדש, איז דא א חזקה די כהנים וועלן טון וואס זיי טוען און זאלן ברענגען די קרבנות, פארדעם פארשטיי איך וואס די חידוש פון די סיפא פון די משנה, אלא אי אמרת, אבער טאמער דאס מיר וועלן זאגן אז ראה שתי ראיות בשביעי דלא טבל, אז די משנה רעדט זיך טאקע ביי אן אופן וואס מ'האט זיך נישט גע'טובל'ט, וואס אזוי האט די גמרא געוואלט פרעגן א קשיא אז לכאורה די משנה רעדט זיך נישט גע'טובל'ט למעשה האט די גמרא געזאגט די משנה רעדט זיך יא גע'טובל'ט, אבער טאמער מ'וואלט טאקע געזאגט אז ס'איז נישט גע'טובל'ט, אויב אזוי וואס איז די חידוש אין די סיפא ראה שלש בשמיני למה לי און וואס דארף די משנה מוסיף זיין זאגן אז טאמער איינער האט געזען דריי ראיות די אכטע טאג קען ער אויך ברענגען זיין קרבן פסח אוודאי קען ער ברענגען דעם קרבן פסח השתא יש לומר ראה שתי ראיות בשביעי דלא טבל דטמא מעליא הוא שחטינן וזרקינן עילויה מה דאך א זב בעל שתי ראיות וואס האלט יעצט די זיבעטע טאג וואס ער האט זיך נאך אפילו נישט גע'טובל'ט ער דארף זיך נאך טובל'ען פון דעסט וועגן זאגט מען מען ברענגט ווען די קרבן פסח איז כל שכן ראה שלש בשמיני דטביל ליה בשביעי דקלישא טומאה לא כל שכן דשחטינן וזרקינן עילויה איז פארשטייט זיך אז איינער וואס איז א מחוסר כיפורים וואס האט זיך שוין געטובל'ט ער דארף זיך אקערשט ווארטן אויף די פאר קרבנות פארשטייט זיך אז אויף אים איז מען מקריב דעם קרבן פסח אלא לאו נאר אוודאי איז טאקע א ראי' פון די משנה אליינס שמע מינה ראה שתי ראיות בשביעי דשחטינן עילויה דטביל אז די רישא פון די משנה רעדט זיך טאקע מען האט זיך געטובל'ט אזוי ווי רב האט געזאגט זאגט די גמרא לא ס'איז נישט קיין ראיה פארוואס לעולם אימא לך דלא טביל, אוודאי קען זיין אז ס'רעדט זיך מ'האט זיך נישט גע'טובל'ט, אויב אזוי וואס איז די חידוש פון די זב בעל שלש ריאות? ואיצטריך, ס'דא א חידוש, סלקא דעתך אמינא איך וואלט ווען געמיינט אז בשביעי הוא דבידו לתקן, אז ווי נישט ווי, דער זב בעל שתי ריאות וואס האלט יעצט די זיבעטע טאג פאר וואס ער האט זיך גע'טובל'ט, ער קען זיך טובל'ן ווען ער וויל, ס'ליגט אין זיין הענט זיך צו טובל'ן, אבל בשמיני דאין בידו להקריב קרבן, אימא פשעי ביה כהנים, אבער א זב בעל שלש ריאות וואס ער איז א מחוסר כיפורים, ער דארף ווארטן די כהנים זאלן פאר אים ברענגען א קרבן, איז ער קען דאס נישט טון אליין, ער דארף צוקומען צו די כהנים, איז קען זיין די כהנים וועלן פושע זיין, קא משמע לן, און ממילא וואלט יא געווען א חידוש אז די משנה זאגט אונז אז אפילו א זב בעל שלש ראיות כדרב שמעיה קען מען זיך פארלאזן אויף די כהנים אזוי ווי רב שמעיה האט געזאגט, און ממילא פון די משנה אליין איז נישט קיין ראיה. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען די משנה, והזבה שוחטין עליה בשמיני האט מען געזען אז א זבה וואס האט געזען דריי ראיות, איז די אכטע טאג, אפילו פאר זי ברענגט איר קרבנות, קען מען שעכטן אויף איר דעם קרבן פסח און ווייטער אזוי ווי מ'האט געזען אז ס'רעדט זיך ביי א ציור אז מ'האט אריינגעלייגט דארט די געלט אינעם שופרות, זאגט אונז די גמרא תני תנא קמיה דרב אדא בר אהבה, האט איינער דארט פארגעלערנט א ברייתא פאר רב אדא בר אהבה, זאגט די ברייתא אזוי, והזבה שוחטין עליה בשביעי שלה, אין די משנה האט מען געזען אז מ'שעכט אויף איר די קרבן פסח די אכטע טאג, די טאג וואס זי ברענגט איר קרבנות, און אין די ברייתא שטייט די זיבעטע טאג, אמר ליה האט רב אדא בר אהבה געזאגט זבה בשביעי שלה מי חזיא, די זיבעטע טאג קען זי דען ברענגען דעם קרבן פסח? אפילו למאן דאמר שוחטין וזורקין על טמא שרץ הני מילי טמא שרץ דחזי לאורתא, אפילו לויט די מאן דאמר וואס זאגט אז מען שעכט א קרבן פסח אויף א טמא שרץ, דאס איז נאר א טמא שרץ וואס ביינאכט ווי נישט ווי ער וועט שוין קענען עסן, אבער הא עד למחר דמתיא כפרה לא חזיא די זבה דארף זעכער ווארטן ביז די אכטע טאג, ווייל ווי לאנג זי ברענגט נישט איר קרבנות די אכטע טאג קען זי סתם אזוי נישט עסן ווי אזוי איז די ברייתא גורס שביעי, נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא אימא בשמיני, מען דארף טאקע גורס זיין די ברייתא בשמיני, זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש? וואס קומט אונז די ברייתא לאזן הערן? פארשטייט זיך אז די אכטע טאג קען די מחוסר כיפורים די פרוי די זבה גדולה ברענגען איר קרבנות, זאגט די גמרא מהו דתימא כיון דמחסרא כפרה לא, קא משמע לן כדרב שמעיה, טאקע די דין פון רב שמעיה וואס מען האט פריערט געזען, אז איך וואלט ווען געמיינט אז אפשר ניין, אפשר קען מען נישט שעכטן אויף איר דעם קרבן פסח, ווייל ווי נישט ווי זי האט נאכנישט געברענגט איר קרבנות, דאס איז די חידוש אז היות זי האט אריינגעלייגט די געלט אינעם שופר איז דא א חזקה די כהנים וועלן עס מקריב זיין, קען מען זיך פארלאזן אויף דעם. זאגט אונז די גמרא א צווייטע נוסח אויף די גאנצע שקלא וטריא, רבינא אמר, רבינא זאגט, נידה תנא קמיה, אז די ברייתא וואס מען האט פארגעלערנט פאר רב אדא בר אהבה איז געווען בענין א נידה, אז וואס אז די ברייתא זאגט והנידה שוחטין עליה בשביעי, אז א נידה די זיבעטע טאג, וואס טייטש א נידה איז אנדערש ווי א זבה, א זבה דארף ווארטן שבעה נקיים, א נידה די דין, אז זיבן טעג נאך די זיבעטע טאג קען זי זיך טובל'ען, אבער די חילוק צווישן א נדה און א זבה גדולה איז אזוי, א זבה גדולה דארף האלטן שבעה נקיים, די זיבעטע טאג פון איר שבעה נקיים טובל'ט זי זיך גראד אינדערפרי, און זי ווארט ביז הערב שמש ביינאכט איז זי טהור, א נדה טאר זיך נישט טובל'ען נאר ביינאכט, און במילא זאגט רבינא, והנדה שוחטין עליה בשביעי, אמר ליה, די ברייתא זאגט אז מען שעכט אויף איר די זיבעטע טאג, פרעגט רב אדא בר אהבה, נדה בשביעי מי חזיא, די זיבעטע טאג איז דען די נדה ראוי מען זאל ברענגען אויף איר דעם קרבן פסח, אפילו למאן דאמר שוחטין וזורקין על טמא שרץ דחזי לאורתא, נדה לאורתא דשביעי דטבלה, עד שמיני דעבדא הערב שמש לא חזיא, א נדה דארף דאך ווארטן ביז צום אכטן טאג ווייל זי קען זיך ערשט נאר טובל'ען נאך די זיבעטע טאג נאר ביינאכט קען זי זיך טובל'ען, און ממילא ווי איז שייך ביי א נדה צו זאגן אז די זיבעטע טאג קען מען אויף איר ברענגען דעם קרבן פסח, אלא אימא, זאגט טאקע רב אדא בר אהבה מען דארף גורס זיין די ברייתא בשמיני אז ס'רעדט זיך די אכטע טאג, די אכטע טאג, קען פאר איר ברענגען דעם קרבן פסח, זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש, השתא ומה זבה דמחסרא כפרה שוחטין וזורקין עליה בשמיני, נידה דלא מחסרא כפרה, צריכא למימר דשוחטין וזורקין עליה, מה דאך א זבה, וואס א זבה די אכטע טאג דארף דאך נאך ברענגען קרבנות, פון דעסטוועגן זאג איך, פאר זי האט געברענגט איר קרבנות, קען מען נאך אלץ שעכטן פאר איר דעם קרבן פסח פארוואס, ווייל זי האט אריין געלייגט דארט דעם געלט אינעם שופר, איז כל שכן א נידה, וואס דארף נישט ברענגען קיין קרבנות די אכטע טאג, זי דארף גארנישט טון, זי דארף סך הכל ווארטן ביז ביינאכט, פארשטייט זיך אז מען קען פאר איר ברענגען דעם קרבן פסח, זאגט די גמרא ניין די חידוש איז, נדה איצטריכא ליה הא קמשמע לן, בשמיני אין בשביעי לא. דער חידוש איז טאקע דאס אז נאר דער אכטער טאג קען מען און דער זיבעטער נישט, כדתניא, וואס איז דער חידוש? וואס האט מען געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, כל חייבי טבילות טבילתן ביום, אלע חייבי טבילות דארפן זיך טובל'ן בייטאג, קענען זיך טובל'ן בייטאג, נדה ויולדת טבילתן בלילה, אבער א נדה און א יולדת מעגן זיך נאר טובל'ן ביינאכט, און דאס איז טאקע די חידוש פון די ברייתא, דתניא, אזוי געלערנט אין א ברייתא יכול תהא טובלת מבעוד יום, וואלט איך געמיינט אז א נידה זאל זיך קענען טובל'ן די זיבעטע טאג בייטאג, תלמוד לומר שבעת ימים תהיה בנדותו, וואס איז משמע תהיה בנדתה תהא בנדתה כל שבעה, אז זי איז טמא די גאנצע זיבן נאר נאכדעם קען זי גיין אין מקווה נאר ביינאכט, ויולדת איתקש לנידה, איז דא א היקש פון א יולדת און א נידה שטייט בימי נדת דותה תטמא ביי א יולדת, און ממילא ביי א יולדת איז אויך אזוי די דין, און דאס זאגט די ברייתא און דאס איז די חידוש פון די ברייתא אז די ברייתא זאגט אז א נדה קען ברענגען די אכטע טאג דעם קרבן פסח און די חידוש איז אז טאקע נאר די אכטע נישט די זיבעטע ווייל די זיבעטע טאג האט זי זיך נאכנישט גע'טובל'ט זי קען זיך נאר טובל'ען ביינאכט און פארדעם דעמאלטס קען מען פאר איר נישט ברענגען דעם קרבן פסח.